אינגעלייט האבן חתונה, בילס פאנגען אן צו קומען, די לענדלארד פארלאנגט רענט, און פאר די עלעקטריק קאמפאני גייט גאר ווייניג אן אויב דו האסט יא א דזשאב אדער נישט קיין דזשאב. די וואסער קאמפאני איז בכלל נישט אינטערעסירט צו וויסן אויב דיינע וועידזשעס קלעקן קוים גענוג אויף ברויט און פוטער. און וואס טוט א איד? מען נעמט ארויס קרעדיט קארטלעך, מען סווייפט און סווייפט און סווייפט און סווייפט, ס'פארט א מחיה, ביז מען טרעפט זיך מיט דרייסיג פערציג טויזענט דאלער חובות און מען ווייסט נישט וויאזוי מען דרייט זיך ארויס דערפון. טאקע דאס איז געשען צו אונזער היינטיגע גאסט ר' אלי שמעון פון מאנסי, אבער ער קומט דא אויך צו דערציילן איבער זיין פרייליכע ענדע ווי אזוי ער האט אפגעצאלט דרייסיג טויזענט דאלער אין קרעדיט קארד חובות אין א קורצע צייט אפשניט פון זעכצן חדשים. ר' אלי, שלום עליכם וואס מאכט מען?
א גוטן מענדל, וואס פאר נייעס, ברוך השם. ברוך השם, זייער פיין, און שכוח פארן ארויף קומען דא, איך ווייס ס'איז נישט אייביג א גרינגע טאפיק צו רעדן, אבער דיך קומט א הכרת הטוב אז דו נעמסט דא די פאר מינוט ארויפצוקומען מיט איין סיבה, צו העלפן אנדערע יונגעלייט וואס זענען געווען אין די זעלבן מצב ווי דיר. סאו אלי, פאר אונז גיימיר אריין אין דיטעילס וואס דא איז געשען, אז דו קענסט זיך א מינוט פארשטעלן פארן עולם, פאר די צוהערער, ווער איז אלי שמעון?
אקעי, סאו די ערשטע זאך אבאוט מיך, איך בין כ'האב זייער א א איך בין זייער סטעידזש פרייט, איך בין זייער דערשראקן, און עספעשעלי איך גיי רעדן סאמטינג וואס איז געווען זייער פערסענאל און זייער סקערי. איך הייס אלי שמעון, איך וואוין אין מאנסי, איך האב חתונה געהאט זעקס יאר צוריק, איך בין פינף און צוואנציג יאר אלט און איך האב צוויי זיסע קינדער ברוך השם.
ברוך השם, יא, דאס איז טאקע פיין צו הערן, איך איך איך קען אלי שוין א לאנגע צייט און איך ווייס אז דאס וואס ער קומט דא ארויף איז פשוט צו ארויסהעלפן אנדערע אינגעלייט, סאו אלי האט חתונה געהאט מיט זעקס יאר צוריק האסטו געזאגט, ווי אסאך אינגעלייט ביז מען קראצט זיך ארויס פון כולל, מען זעט מען דארף יא א דזשאב מען דארף נישט קיין דזשאב, די בילס גייט נישט אן צו דו האסט יא א דזשאב צו ביסט אין כולל צו ביסט א מלמד צו ביסט אין עפעס אנדערש אינדערמיט, וויאזוי ביסטו אריינגעפאלן אין א לאך פון די חובות? אקעי, סאו מיין מעשה איז אביסל מער יוניק, סאו איך איך האב א האלב יאר נאך מיין חתונה, איך בין געווען אין כולל, האב איך אנגעפאנגען ארבעטן, איך האב געארבעט מיט ספעשל נידס, איך האב עס זייער זייער שטארק ליב געהאט, איי וויש איך וואלט געקענט דארט בלייבן, באט מ'צאלט זייער ווייניג, דאס איז א נושא פאר זיך, איך האלט אז ספעשל נידס דארפן די העלפ זאל זיין אביסל מער פעיד מאר, יא סאו איך געארבעט דארטן פאר א יאר, זייער שטארק ענדזשויט, זיי האבן מיך ליב געהאט איך האב זיי ליב געהאט, און איך האב אפגרעידעד צו א דזשאב, איך האב געמאכט מער געלט, איך בין געווען זייער העפי דארטן ברוך השם, און. און פון דארטן בין איך האט מען האב איך געהאט א חבר וואס האט מיך אנגעפאנגען נאכלויפן אביסל ער וויל רעדן מיט מיך ער וויל זיצן מיט מיך און כ'האב שוין געוויסט עפעס וואס פארוואס קען מען נישט רעדן וואס איז די וועגן יא אז יענער אז יענער וויל זיצן מיט דיר דארף ער עפעס פון דיר נישט דו פון אים יא יא עפעס האט ער געווילט כ'האב נישט געוויסט וואס גייט פאר סאו שוין כ'האב געזאגט איך האב פארשטאנען ער וויל מען זיצן מיט מיר ער וויל זיצן מיט נאך איינעם מ'זאל זיצן צוזאמען איך ווייס וואס שוין, פארוואס נישט? איך בין אייביג אופען צו הערן איידיעס, איך זיץ יעצט אויכעט מיט מענטשן, איך זע האסט וואס צו זאגן לאמיך הערן. סאו כ'האב מיך אוועק געזעצט און פארשטייט זיך ער האט געווילט איך זאל ווערן א לייף אינשורענס עידזשענט, און איך שעם מיך צו זאגן איך בין געווארן, און איך בין געווען אין דעם פאר אביסל מער ווי א יאר, די ערשטע שטיק צייט ברוך השם בין איך געווען זייער אקעי, און וואטעווער, ס'האט זיך געטון אזוי ווי נארמאל, סלאו, קליינע נומבערס, באט זאכן האבן זיך גערוקט, און איך בין זייער א איזי גאואינג מענטש, סאו איך האב געהאלטן אז איך קען, איך קען גיין, איך קען ווייטער גיין, און מענטשן האבן מיך טאקע געזאגט אז איך בין גוט, און איך בין סאו, איך בין געווען זייער העפי, און איך האב אויך געהאלטן אז איך העלף מענטשן, איך העלף זיי חתונה מאכן, איך העלף זיי סעיוון פאר אנדערע זאכן, און חוץ פון דעם טערם אינשורענס איז זייער א אימפארטענט זאך וואס ס'איז נישט גענוג גענוג מען רעדט נישט גענוג פון דעם ביי די היימישע עולם אז ס'דארף זיין ממש א חוב יעדער זאל עס האבן באט אזוי אזוי פארט ווייטער סאו איך בין אריין אין דעם און ביי טאווארדס די ענד פון די איך בין דארט געווען פאר אביסל מער ווי א יאר אינמיטן בין איך געזעצן מיט אביסל מער סוקסעספול מענטשן אויכעט און זיי האבן מיך אלע געזאגט אז זיי זיי האלטן נישט אזוי שטארק פון לייף אינשורענס, פון האול לייף אינשורענס, זיי האלטן פון טערם באט נישט פון האול לייף, סאו כ'האב געזאגט אקעי, כ'הער, לאמיך הערן פארוואס, איך וויל פארשטיין טאקע פארוואס, האבן זיי מיר געזאגט אז זיי האבן, זיי פאלאוען דעיוו רעמזי, עפעס א, עפעס א גוי וואס האט א א א פרא א מהלך וויאזוי צו פיינענשעל פרידאם און עווריטינג איך ווייס וואס, און און ער האט ער האט דארטן, ער זאגט ער האלט נישט פון האול לייף, בין איך אים געגאנגען, איך האב אים אויסגעהערט, און איך האב געהערט זיינע זיינע צדדים, און ס'האט געמאכט ס'האט געמאכט סענס. באט איך האב נאכנישט געקענט אויפגעבן לייף אינשורענס וועגן איך בין געווען אזוי טיף אין דעם שוין, כ'האב שוין אלע מיינע פרענדס האבן געוואוסט איך בין לייף אינשורענס עידזשענט, און ס'איז מיך געווען זייער שווער אריינצוגיין אין לייף אינשורענס ווייל איך בין כ'האב מיך געשעמט אין אנהייב באט איינמאל כ'בין שוין געווען דארט האב איך געפילט ווי איך קען נישט יעצט ארויסגיין באט כ'האב שוין נישט געהאט די פעשען כ'האב געהאלטן אז ס'איז נישט די פראדאקט וואס מען זאגט מיך צו גיין פארקויפן סאו דעמאלטס איז בעסיקלי ווי ס'האט זיך אנגעפאנגען מיין קרעדיט קארד סאו ס'איז געווען בערך פאר זעקס חדשים וואס איך בין געלעבט אן קיין שום אינקאם, איך האב נישט געהאט די מוד פון גיין פארקויפן לייף אינשורענס מער, איך האב קיינעם נישט גערופן, און איך האב אייביג געפושט אז מארגן, יעצט בין איך גיי דורך א שוועריקייט, און מ'האט מיך אייביג געזאגט אז עידזשענטס גייען דאס דורך, דאונט דאונט ווארי, שלאף אביסל, רו דיך אויס, ס'איז גוט, עס וועט ווייטער גיין דאס, באט למעשה איז קיינמאל נישט אנגעקומען די פרישקייט צוריק פאר לייף אינשורענס מער, און באט איך האב אויך נישט געקענט ארויסגיין, ס'איז מיר געווען זייער שווער צו אנערקענען אז דאס איז נישט פאר מיך,

און אזוי בין איך אויך געווען, איך האב עס שוין פיר יאר, סאו וואס עס גייט יעצט זיין אנדערש, און נישט נאר דעם, מארגן קען זיין גיי איך יא פארקויפן לייף אינשורענס, דא האלט איך אינמיטן רעדן מיט איינעם, ס'קען זיין ער גייט קויפן, איך גיי איך גיי צוריק מאכן, אלעס מיט חשבונות, בקיצור איך בין אריין טיפער און טיפער אין אין קרעדיט קארד דעט.
סאו די קרעדיט קארד דעט איז געשען פשוט פארן פארן טאג טעגליכן זיך שפייזן און קויפן גראסעריס און מיטן צאלן בילס?
יא, נאר דאס, און און ביי די ביי טאווארדס די ענד פון די גאנצע דזשורני בין איך געווען ממש, כ'האב געהאט כ'האב געהאט עלף קרעדיט קארדס אויף מיין נאמען, נאך דריי פיר אויף מיין ווייב'ס נאמען, און איך בין יעדע מאל איך בין געגאנגען צו די גראסערי האב איך געדארפט סווייפען אלע צו זעהן וועלכע האט נאך פלאץ צו גיין, און זאל איך זאגן וואס הענדל די אמת איז איך ווייס נישט וואס גייט פאר באט צו זיין אין דעט, איך ווייס נישט, איך בין זיכער אז אסאך יונגעלייט וואס גייען דאס אויסהערן וועלן פארשטיין, צו זיין אין דעט איז אזא פעינפול זאך וואס מען קען עס נישט עכט מסביר זיין פאר איינעם וואס האט עס נישט פארשטאנען, טעקניקלי דו פילסט ווי דו ביסט א פעיליאר, ווי דו האסט חתונה געהאט, אלעס איז געווען גוט, ביסט געווען עקסייטעד און ס'איז א מחיה, ס'פארט א באן און מ'פאנגט אן, די ווייב ברענגט אהיים געלט, מ'ברענגט אהיים אביסל כולל געלט, ס'פארט, מען איז עקסייטעד, מ'האט א בעיבי, wow, מ'פאנגט אן בויען א שטוב, און אלעס פארט גוט, און פלוצלינג זעסט דאך ווי דו ביסט א פעיליאר, דו האסט דיך אונטערגענומען צו שפייזן די פעמילי, און דא זיצטו נאך און.

איי דאנט נאו, ס'איז זייער, ס'איז זייער א פעינפול זאך, איך האב געפרעגט מיין ווייב זאל מיך, זאל, וויאזוי קען זי דיסקרייבן וואס, וואס, וויאזוי ס'פילט צו זיין אין דעט, ס'פילט ממש ווי דו ביסט, ווי דו ביסט, ווי דו ביסט אין א דזשעיל, דו וואקסט ארום, דו פאנגסט אן לוזן טראסט אין מענטשן, דו ווייסט נישט וואס מענטשן גייען טראכטן אויב זיי ווייסן, און דו ווייסט נישט וואס, ווער, פרענדס און פע, וואס, וואס גייט געשען, איך, איך א אינגערמאן ארויס פון כולל, א סוקסעספול בחור געווען, אלעס קלאפט, און איך בין עקשעלי א אינגערמאן וואס שלעפט יעצט פֿינף און צוואַנציק דרייסיג טויזענט דאלער אין דעט, איך בין שולדיג, איינער האט מיר געבארגט פֿינף און דרײַסיק פֿינף און צוואַנציק טויזענט דאלער, איך דארף עס נאך אפצאלן, איך האב נישט פון ווי און איך ווייס נישט וויאזוי, ס'איז זייער זייער פעינפול, ס'איז זייער סטרעס, זייער זייער סטרעספול.

הונדערט פערסענט ווייל אפילו דו מאכסט די מינימום פעימענטס ס'גייט אפילו נישט טאווארדס די פעימענטס ס'גייט נאר טאווארדס די די די אינטערעסט און און איינע פון די פון די ווארסט זאכן איז ווען דו רעדסט צו חברים און דו זאגסט זיי וועגן עס און זיי זאגן אז לייק ניין ביי מיך איז נישט און פאנגסט אן טראכטן אפשר בין איך אפשר איז סאמטינג ראנג מיט מיך די אמת איז אז אז דאס איז א טרעפ זיי גייען נישט קומען יעצט נאר זיי קומען אין א יאר ארום פינף יאר ארום ערגעץ ווי גייען זיי דיך כאפן באט דאס איז די

ביג דיעל, וואס גייט, ס'וואלט געווען געשמאק, האט ער געזאגט אז אז ווען, מען מוז עס אדורך לעבן, און עניוועי, ווער זאגט ישיבה קטנה, אפשר ישיבה גדולה האט דאך געדארפט, ווער זאגט ישיבה גדולה, אפשר ישיבה קטנה, אפשר חדר, איך מיין, עס איז נישט די פוינט צו פושן די בלעים, נאר אוואדע וואלט, האב איך געדארפט אריינגיין אין דעם צו עקטשעלי פילן באט איך האלט אז ווען איך וואלט ווען געוויסט פארדעם ווי דעינדזשערעס און ווי פעינפול דאס פילט וואלט איך מיך אויפגעוועקט ביי צען טויזענט ביי פופצען טויזענט איך וואלט מיך נישט געדארפט אויפוועקן ביי דרייסיג ווען די קרעדיט קארד איז געווען מעקסד אוט און מיין רענט איז געווען ביהיינד און מיין לענדלארד א וואוילע וואוילע מענטש וואס קומט און זאגט מיך לייק איים סאו סארי באט וואס גיי איך דא טון איך מיין ס'איז נישט ווי דו ביסט מיר שוין שולדיג לעצטע חודש און יעצט גייט ווערן די נעקסטע חודש. און איך מיין נישט קיין שלעכטס און עס פרעשורט נישט באט ער איז לייק שעיפ אפ וואס גייט דא פאר איך מיין ס'איז ס'איז אזוי פעינפול ארויסצואוואקן מ'דארף זיכער מאכן אז ווען מ'וואקט ארויס אז די לענדלארד איז נישט אינדערויסן און נאך צענע קומט ארויס אז מ'דארף זיך ארויסוואקן פריער פארדעם די ווייב שעמט זיך יעדער שעמט זיך ס'איז ממש ס'איז זייער א פעינפול זאך און און מ'כאפט נישט ווען מ'גייט אריין אין דעם.

סאו גרויסע ביזנעס לייט זאגן אז זייער גרעסטע קאלעדזש זייער בעסטע קאלעדזש איז געווען די מיסטעיקס וואס זיי האבן געמאכט אין זייער לעבן אין זייער ביזנעס לעבן סאו אמאל די דורכגיין דאס איז די לעסן אבער אזעלכע אינטערוויוס וואס איר געבט און און בעזר השם אנדערע וועלן אויך געבן אויף דעם נושא צו אויף אנדערע נושאים איז זיכער ס'וועט ארויסהעלפן יונגע לייט צו בחורים וואס הערן דאס אויס נישט אריינצופאלן אינעם זעלבן לאך סאו למעשה אלי דו ביסט געווען, האסט זיך געטראפן איין טאג, האסט צוואנציג דרייסיג טויזענט דאלער חובות אויף קרעדיט קארדס, ווי דריי איך מיך דא? וואס איז געווען די טורנינג מאמענט ווען האסט דעסיידעט גענוג איז גענוג, איך מוז מיך ארויס דרייען פון דעם? דאס איז געווען אין א חודש, ס'איז געווען אין אקטאבער האב איך מיך צוזאם גענומען, סאו א חודש פארדעם סאו פון טווענטי סעווענטין האב איך האב איז געווען ווען איך בין געווארן ביהיינד אין רענט און מיין לענדלארד האט געבעטן האט מיך געטעקסט איך האב געסעיווט די טעקסט ווייל איך האב דעמאלטס געהאט א פילינג אז אפשר גיי איך איין טאג קענען זיין אויף די אנדערע זייט פון די פיקטשער און דערציילן מיין מיין פאון קען נישט סעיוון אזוי סאך טעקסט סאו איך האב געלאקט די טעקסט ס'איז געשטאנען דארטן פליז ס'איז שוין ביי ביי ביי נעקסט וואטעווער ביי נעקסט וויק גייסטו מיך אויען טרי אווער טרי טאוזענט פליז איטס טו ביג אוו א ריסק איך ווייס וואס בארא פון איינעם פליז סאו און דעם און איך האב געוואלט נעמען א קרעדיט קארד אויף נישט מיין מיין נאמען איז שוין געווען מעקסד אוט כ'וואלט נעמען מיין ווייב'ס קרעדיט קארד און מאכן א קעש עדווענס וואס דאס איז א א אויכעט ממש א גניבה מען צאלט טויזענטערס נאר פאר די פאר די סווייפ אליינס עס נעמט אראפ אפאר פערסענט פלאס נאכדעם צוריק צו צאלן איז אויכעט מער פערסענט ווי א געווענטליכע קרעדיט וואטעווער כ'ווייס אליינס כ'האב נישט געוואלט קוקן קיינמאל אויף די נאמבערס און מיין ווייב האט געזאגט אז ניין איך גיי עס נישט נעמען אונז גייען מיר זיך צאמנעמען און לאמיר זיך אוועק זעצן איך איך האב ליב געהאט אוועק צו לויפן פון די פראבלעם דאס הייסט לאמיר מ'עט שוין מ'עט רעדן מארגן באט יעצט גיי מיך אז מיין ווייב האט געזאגט ניין ניין לאמיר זיך אוועק זעצן און לאמיר זען וואס גייט דא פאר וואס איז די פלאן מען קען נישט סווייפן העלפט נישט און דארט איז געווען די טורנינג פוינט ווי אונז האבן געזאגט אקעי איך וויל נישט אזוי לעבן, ס'איז געווען אזוי סטרעספול און אזוי פעינפול, און נאר טראכטן פון דעם ברענגט מאכט מיך שיווערן, איך איך איך דערשרעק מיך, ס'איז א ס'איז אזא אזא אזא פעינפול מאמענט. די די די די חובות פלעגן דיך אויפהאלטן ביינאכט? ס'האט מיך אויפגעהאלטן ביינאכט, ס'האט מיך נישט געלאזט אויפשטיין, ס'האט מיך נישט געלאזט גיין, כ'האב נישט געקענט, ס'איז אזעלכע, כ'קען עס אפילו נישט מסביר זיין, איך בין זיכער אז ס'איז דא מענטשן וואס וואס קענען אנפאנגען שמעקן אז די פילינג גייט קומען עווענטשעלי, כ'האף אז מען וועקט זיך אויף פריער ווי דעם. מיין מיין פערסענעל אפיניען וואלט געווען אז מ'טשאפט אויף די קרעדיט קארדס און ס'איז נישטא מער אזא זאך ווי א קרעדיט קארד, אז מ'האט נישט, גיי טוה עפעס צו האבן,

אבער עס איז זייער נישט געשמאק ארויסצוגיין אויפן גאס און זאגן אז איך האב אנגעפאנגען עפעס, איך גיי פארשטענדיגן און מען גייט יעצט זוכן א ניין טו פייוו דזשאב. אבער וואס טוט אזא יונגערמאן? מען כאפט אויף די קרעדיט קארדס, וויאזוי וויאזוי ענדיגט מען דעם וואך? וויאזוי ענדיגט מען דעם חודש? סאו דעמאלטס האב איך מיך גלייך גענומען, איך האב געהאט א אינטערוויו מיט זייער א געלונגענע קעכער, ער האט געהאט א רעסטוראנט דא אין מאנסי, און איך בין אראפגעפארן צו אים אין די אין איך בין געפארן צו די מאונטענס זיך טרעפן מיט אים ווייל ער איז דארט געווען און איך בין געווען זייער סיריעס איך בין געזעצן מיט אים און איך געדענק נישט וויפיל טעג שפעטער בין איך עקטשעלי געווען געהייערט כ'מיין ער האט מיך געהייערט אויפן פלאץ באט א טאג צוויי שפעטער בין איך שוין געווען ביי די ארבעט און כ'האב מיך גענומען ארבעטן איך האב געארבעט די ערשטע די ערשטע צוויי דריי חדשים פון ווען כ'האב מיך אונטערגענומען און כ'האב מיך צוזאמגענומען און כ'האב מיך אנגעפאנגען דאס האב איך געארבעט צוועלף שעה א טאג, כ'האב געטון אלעס וואס כ'האב געקענט צו צו מאכן נאך און נאך, דזשאסט קודם צו צו מענעדזשען, וועגן וועגן כ'האב עס געדארפט צוזאמנעמען אויף פען ענד פעיפער, כ'האב עס קיינמאל נישט עכט געוואלט האבן אויף איין עקסעל שיעט פונקטליך ווי איך וואס ווי סאך איך בין שולדיג ווי סאך די מינימום פעימענט איז, ס'איז אלעס געווען אזוי לייק מיט פארן מיט מיט עפענען נאך איינס מיט קודם ריק דיך אין כ'האב עס קיינמאל נישט, סאו קודם האב איך געארבעט און געארבעט, כ'בין ממש נישט געווען אינדערהיים כמעט גארנישט, כ'בין געגאנגען ארבעט כ'בין ארויסגעגאנגען זיבן אינדערפרי, כ'בין צוריקגעקומען נאך זיבן ביינאכט און כ'האב געזוכט נאך א, כ'האב געזוכט וואס איך קען טון קודם זיך אביסל צאמצונעמען און זיך שטעלן אויפן פיס, איך האב דאמאלס געפילט אזוי ווי איך איך איך איך האלט נאך מיטן דערטרענקען און איך בין ביי די סטעידזש פון קודם זיך לייק ארויפכאפן אן טאפ אן טאפ פון די וואסער ווייל מ'איז אונטן, קודם זיך ארויפכאפן אן טאפ, איינמאל איך בין אן טאפ קען איך אטעמען און טראכטן פון א פלאן וויאזוי קען איך ארויסקריכן, כ'האב נישט געהאט קיין שום פלאן, כ'האב נישט געהאט קיין שום, כ'האב קודם געפילט דאס, דאס נישט, דאס קען נישט געשען, נישט צו מיר, כ'האב נישט צו מיין ווייב, נישט צו מיינע קינדער, דאס גייט נישט זיין פארט פון אונזער לעבן, אונז מוזן זיך ארויסקריכן פון דעם. נאו, איינע פון די מעין זאכן וואס איך האב געזען וואס האט מיך געהאלפן איז געווען, איז אז כ'האב סתם גערעדט צו חברים וועגן דעם,

סאו כ'בין נישט כ'בין נישט אפגעפרעגט, כ'האב געטון עפעס וואס איז סטופיד, באט נארמאלע מענטשן טוען די סטופיד זאך, און און איך בין עקטשולי אביסל אהעד אוו די געים ווייל איך האב אנגעפאנגען א פלאן, איך פאנג אן זיך ארויסרוקן פון דעם, סאו רעדן צו מענטשן און וויסן, ביי די וועי הענדל, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, היינט אין די היימישע עולם ברוך השם, די היימישע קאמיוניטי ברוך השם, רעדט מען פון אלע מיני פון אלע מיני אין מעגעזינס און אזא זאכן זעה איך און מענטשן רעדן וועגן זייער פערסאנעל דורכגאנג וואס זיי זענען דורך, און מ'רעדט דארט זייער אפן פון מחלות וואס מענטשן זענען דורך, עי בי סי'ס וואס מענטשן האבן, און פילן וואס מענטשן נעמען ווייל זיי פילן, ווייל ס'איז א זאך אז אז מ'רעדט וועגן דעם איז עס איז עס איז עס ס'איז א אפען זאך אז מענטשן זענען אביסל רואיגער, סאו מ'רעדט פון אלע מיני זאכן, מענטשן האבן געהאט עדיקשאנס, איך זעה עדווערטייזד אויב איינער אויב זענט איר עדיקטעד אדער אויב אייער פעמילי, אייער פעמילי מעמבער, ס'איז זייער א אפען זאך, ברוך השם, עס איז זייער וויכטיג אז מען זאל רעדן, מען זאל עדרעסן פראבלעמס, יא, סאו מאו. אז מען רעדט נישט איז נישט דא קיין וועג צו עס העלפן, די ערשטע סטעפ צו עס העלפן איז פון רעדן, צו רעדן דערוועגן. רייט, און סאו מאו זע איך נישט קיין איין פלאץ מען זאל רעדן וועגן מענטשן וואס זענען אין דעט און וועגן פיינענשעלס, אונז הערן נישט קיין פיינענשעל אדווייס פון קיינעם, און כ'וועל באלד, פון נאר פון אפאר מענטשן, און פון דעם וועל איך באלד רעדן, באט מען הערט נישט גארנישט פון קיינעם, און מען הערט נישט, ס'וואלט געווען שיין אויב ס'איז דא א קאלום, א מענטש דערציילט ווי ער איז אין דעט, און וויאזוי ער קריכט ארויס, ווי ער האלט שוין, און פארוואס ער איז ארויס, וואס האט אים געהאלפן, כדי איך זאל וויסן וואס איך זאל טון. יעצט יעצט פאנג מען אן דעם ערשטן חלק פון די קאלום, נעקסט וואך וועט מען שוין טרעפן דעם נעקסטן גיבור, און נעקסטן נאכט וועט אריינטאנצן נאך איינער. אדרבה אדרבה אדרבה ואדרבה, אויב איך קען נאר איין מענטש זאל יעצט אויפשניידן זיין קרעדיט קארד וועגן ער הערט מיך אויס, האב איך אים געשפארט הונדערטער טויזענטערס און ער ווייסט אפילו נישט, פאר ער און זיינע קינדער און ער אליינס, מען מיינט אז מען קען שפילן, מען מיינט עס איז א געים, ווייל די קאמפאניס, די קרעדיט קארד קאמפאניס ספענדן מיליאנען, מיליאנען אויף דאלערס אז דו זאלסט, אז דו זאלסט, אז א מענטש זאל עס אויפסיינען, זיי מאכן, למשל די געדאנק אז זיי שרייבן ביסט אפראווד, לייק עז איף עס כ'האב דיך געפרעגט לייק כאילו כאילו ס'איז א גאנצע כאילו אונז האמיר געטשוזד אז דו גייסט עקטשולי זיין אפראווד זיי ארבעטן אויף דיין סעקאלעדזשי און דו פילסט לייק אה כ'בין פרי אפראווד אדער כ'בין אפראווד אדער דאס וואס הייסט אפראווד? אפראווד פאר וואס? ס'איז נישט זיי מאכן עס אזוי ווי לייק כאילו דו האסט דיך געבעטן ביי זיי און זיי מ'שיקט מעיל מ'שיקט אנליין מ'הערט נישט אויף

אהמ. סאו למעשה אלי, דו ביסט אויפגעקומען, האסט דיך געכאפט איין טאג אז גענוג איז גענוג, און האסט געגעבן א טאנץ אריין, אזוי ווי דו זאגסט אליינס, האסט דיר פשוט געוואלט ארויסשטעקן דיין קאפ העכער'ן וואסער צו קענען אטעמען און קענען טראכטן. אבער, מען ארבעט, מען קען היינט צאלן די בילס, מען קען מארגן צאלן די בילס, ס'לויפט דיך נאך אלץ נאך די קרעדיט קארד ביל פון דרייסיג טויזנט דאלאר, גאר א גרויסע סכום פאר א אינגערמאן אין דיינע יארן, וויאזוי האסטו אנגעהויבן ארויסצוקריכן דערפון אפצאלן א דאלער צו א דאלער וואס היינט אונז רעדן מיר היינט האט דיך גענומען זעכצן חדשים אפצוצאלן דרייסיג טויזנט דאלער אין קרעדיט קארד דעבט אן געווינען א לאטערי אדער נייטרא רעפל אדער עני אנדערע זאך פשוט פון דיין דזשאב אפשפארן א דאלער אויף א דאלער וואס איז געווען די פלאן?
אה סאו די מעין זאך וואס געווען איז צו מאכן א בודזשעט, זיצן און איבערגיין יעדע דיטעיל, סאו די ערשטע זאך וואס איך האב געטון איז איך האב געקענסעלט יעדע מין סובסקריפשאן וואס ס'קען ביי מיסטעיק אז דו קליקסט, אז דו ארדערסט עפעס מאכן זיי שוין אויך א סובסקריפשאן און און אויב דו רופסט נישט צו קענסלען קענסלען זיי נישט, אלע מיני זאכן, איך האב געקאלט טשעיס זיי ס'איז גוט יעדער זאל וויסן זיי געבן צוריק די די אווער אינסאפישענט פאנד פי קענען זיי צוריק געבן דריי מאל א יאר מיינעך. סאו כ'האב זיי געבעטן פליז ריפאנד מיך די טורטי פייוו דאלערס, סאו כ'האב צוריק באקומען הונדערט סאמטינג אויפן פלאץ, כ'האב גערופן עמעזאן, סטאפ דעיס סטאפ יענץ, כ'האב גערופן יעדע זאך וואס נאר נישט דא, סובסקריפשאנס ווי זאכן פארן ארויס פון מיין אקאונט האב איך אלעס געסטאפט, כ'האב מיך צוזאם גענומען און געזאגט וואס איז די בעיר מינימום וואס איך דארף, סאו איך מוז האבן רענט ווייל דאס דארף זיין, איך מוז האבן שכר לימוד, טואישן, דאס מוז איך האבן, אקעי געגאנגען, מיין קאר, סאו איך האב טאקע אויפגעגעבן מיין ליעס און כ'האב געקויפט א קאר, און ברוך השם דערווייל בין איך זייער סוקסעספול מיט דעם,

און ס'האט נישט געסאונד ווי ס'איז אזוי אסאך געלט באט די קאר אינשורענס האט איז אראפגעגאנגען די קאר אינשורענס האט, צאל איך, האב איך געצאלט ניינטי ניין דאללערס יעצט ווייל כ'האב א נייע קאר ווייל כ'האב א אלטע קאר מיין איך צו זאגן ווייל כ'האב געקויפט א קאר סאו אלעס איז אראפ געז קאסט מיך אביסל מער טאקע לכאורה איך געדענק נישט וויפיל כ'האב געצאלט דעמאלטס ווייל כ'בין דעמאלטס נישט געווען אין א בודזשעט באט יעצט ווען איך בודזשעט זעה איך אז איך צאל הונדערט, כ'ווייס אז איך צאל אביסל מער פאר געז, איך גלייב אז מיט א ברענד ניו קאר מסתם צאלט מען ווייניגער, באט דאס איז די איינציגסטע זאך ווי ס'קאסט מיך מער, אדערווייז צאל איך נישט פאר, איך האב נישט קיין קאר פעימענטס ווייל איך האב געקויפט אין קעש, ס'איז געווען א פֿינף טויזנט דאלערדיגע קאר, כ'האב כ'האב כ'האב כ'ווייס.

ס'ליגט גארנישט אויפן בודזשעט כמעט, ס'ליגט בעיסיקס, א שאד כ'האב עס נישט אינפראנט פון מיך, ס'ליגט ממש לייק פינף צען זאכן, וואס רענט, יעדע חודש מאכט מען די בודזשעט פון פריש? יעדע אנהייב חודש, אינמיטן חודש, און סוף חודש זיצט מען, אינמיטן חודש זיצט מען צו זען אז אלעס פארט און דאס, און און נישט צו ווארפן פאלשע נאמבערס ווייל איך וויל, אויב קען איך נישט זיך האלטן צו א סערטען נאמבער ריקען אונז עס ארויף אדער אראפ, מען ריקט ארום און סאו ס'איז דעפענעטלי געווען זייער זייער א יודזש זאך, נישט א יודזש, איך מיין מ'קען נישט, איך וואלט עס נישט געקענט טון אן מיין ווייב, אונז האבן צוזאמען געארבעט זייער זייער שווער, מ'האט געשניטן פון אלע זייטן, די גראסערי קאסט מיך וואן טווענטי פייוו א חודש, א וואך, וואס דאס איז זייער זייער ווייניג קאמפעירד צו אינגעלייט, יעצט גייט עס עקטשעלי ארויף שוין אביסל ווייל אונז זעמער שוין דעט פרי, באט ווען איך בין געווען אין דעט איז דאס געווען עקטשעלי די, זיי האבן געצאלט וואן טווענטי פייוו א וואך, וואס דאס איז געווען א ביג א ביג קאט, ווייל א נארמאלער אינגערמאן סווייפט סאך מער, איך בין נישט ארויס געגאנגען צו קיין שום רעסטעראונט, אונז האבן נישט געקויפט קיין שום קליידער אין די זעכצן חדשים, אונז האבן נאר געהאט הענד מי דאונס פון מיין שוועסטערס און פון אנדערע משפחה מיר האבן ארום באקומען אלעס דאס, יעדע וואך, יעדע חודש ווען אונז האבן געמאכט די בודזשעט האבן אונז געוויסט אז אינמיטן חודש איז דא א איז דא א בר מצוה, אדער איז דא א שבע ברכות, אדער איז דא א שמחה, דא א פארטי, דא א דאס, האבן אונז דאס עקשעלי אריינגערעכנט אז די גראסערי גייט קאסטן אביסל ווייניגער, און איך האב מיך נישט אזוי שטארק געשעמט, באט מיין ווייב האט זיך געשעמט, באט נאך פארטיס פלעגן אונז שטיין און צאם קאלעקטן אהיים צו נעמען, איך געדענק אז נאך חנוכה פארטיס האבן אונז אונז זעמיר געווען די לעצטע צאם צו פאקן און אהיים נעמען בעגעלס און זאכן און געפאקט אין די פריזער אזוי אונז ווילן האבן א גוטע זאך, איך געדענק איך בין אפילו איינמאל געווען ביי און א פארטי און איך האב זייער זייער איך האב ליב סעסעמי טשיקען באט ס'איז זייער טייער סאו איך בין געווען ביי א פארטי ווי ס'איז געווען דארט סעסעמי טשיקען איך האב זיכער געמאכט ווען מ'האט געפינישט און יעדער איז געווען פינישט האב איך צוזאמגעפאקט איך האב אהיים געברענגט איך האב עס געלייגט אין קאנטעינערס אין מיין פריזער און אזוי האב איך געהאט סעסעמי טשיקען פאר א שטיק צייט אונז האבן אונז האבן געקאט אלעס וואס אונז האבן געקענט אונז האבן פלעין געלעבט אויף אויף אויף בינס און רייז מיין ווייב יעדע מאל פאר מ'איז געגאנגען צו די גראסערי האט מיין ווייב מיר האבן געזאגט אקעי סאו די וואך גייט מען זונטאג גייט מען עסן דאס פאר פרישטאג דאס פאר לאנטש דאס פאר סאפער דינסטאג מאנטאג און יעדן טאג פונקטליך און נאכדעם ארום גיין אקעי סאו וואס דארף מען פאר אינגרידיענטס סאו דאס האבן מיר אונז דאס האבן מיר אונז דאס האבן דאס נישט דאס יא למשל מיין ווייב האט זייער שטארק ליב אוועקאדא אבער מיין טאכטער האט ליב בראקעלי די צוויי זאכן זענען טייערע זאכן סאו אונז פלעגן עס מאכן איין וואך דאס איין וואך מ'האט נישט איין וואך דאס איין וואך יענס ס'איז נישט געווען אקעי סאו געגאנגען דו האסט עס ליב פאק אריין מיט אביסל חשבון

סאו עס איז זייער שווער פאר אונז, אונז האלט נאך אינמיטן די פראסעס פון זיך אביסל לוסענען אביסל, ס'איז שווער, ס'איז געווען שווער, ס'איז זעכצן חדשים פון לעבן אזוי און ס'איז שוין געווארן פארט פון מיין לעבן, חברים ארום מיך פלעגן אייביג חוזק מאכן וואטעווער, נישט אין א וועג פון חוזק באט אז איך וועל טון עניטינג פאר א דאלער און און אז אז אויב איינער אפערט עפעס עסן בין איך דארטן ווייל איך וויל האבן אביסל גוטע רעסטוראנט עסן אדער איך ווייס וואס אדער דאס, באט איך האב עס נישט געגאנגען קויפן. מ'פלעגט אייביג חוזק מאכן, כאטש איך האב באקומען א טריל אוט אוו דעם, כ'ווייס נישט וואס זאל איך טון, איך בין אין דעט, וואס זאל איך טון יעצט, וואס וואס ווילסטו פון מיך, איך מיין יעדער האט מיך פארשטאנען, יעדער איז געווען זייער ענקארעדזשינג ארום מיך, מיין טאטע און מאמע זענען געווען זייער זייער שטארק ענקארעדזשינג, און מיין שווער און שוויגער, און מיין גאנצע אלע פעמילי, יעדער ארום מיך איז געווען וואס איך האב געווילט, יעדער האט געפילט אביסל אזוי רחמנות, אזוי יוי נעבעך ער גייט עס דורך, איך בין געזעצן אינמיטן און געווען אין פעין באט געלאכט, ווייל איך האב שוין איך האב שוין געהאלטן, איך האב געהאלטן ווי איך בין שוין, איך בין שוין עדיוקעיטעד, איך בין שוין, איך ווייס עס שוין, איך בין שוין דארט געווען, און יעצט לאמיך מאוון ווייטער. איך האב געפילט ווי איך מאוו ווייטער ווי יעדעם, ווייל אסאך מענטשן וואס האבן געווען זייער אינקארעדזשינג באט זיצן, און איך בין לייק ניין, איך גיי עקטשעלי יעדע חודש, און יעדע צוויי דריי וואכן מאך איך פראגרעס, איך צאל אפ נאך, איך צאל אפ נאך, איך צאל אפ נאך, איך האב געהאט סטעדי פעימענטס, און איך האב געהאט עקסטרע וואס איך האב געווארפן, וואס איך האב נאר געקענט. און איינע פון די מעין זאכן, נאך איינע פון די זאכן איז געווען אז אז. איך האב גענומען אלע מיין דעט, אלע מיין קרעדיט קארד דעט, איך האב געהאט עלף עלף אויף מיינעם און נאך אפאר פון מיין ווייב, ס'זענען סתם דרײַצן פערצן קרעדיט קארדס, און אפאר זענען געווען פינף טויזנט דאלער און אפאר זענען געווען פינף הונדערט דאלער, אלע האבן געהאט א מינימום פעימענט וואס האבן געמוזט ווערן געצאלט, אבער די קלענערע, סאו איך האב געגאנגען און כ'האב עטעקט די קלענערע, איך האב פינף הונדערט דאלער אראפגעווישט, אראפגעווישט, דאס סלאולי, דאס דאס געבט א בוסט, און מ'זעט אז אה, wow, כ'האלט שוין נאר ביי אכט, כ'האב עס שוין צוזאמגענומען, כ'האב שוין אראפגעווישט, נאך איין, כ'האלט שוין יעצט ביי זיבן, כ'האלט ביי זעקס, עס איז געווען זייער, אפילו אפילו מענטשן קענען זיך טענה'ן און זאגן אז אבער דא צאלסטו אסאך מער אינטערעסט, דא צאלסטו טווענטי סעווען פערסענט און דא צאלסטו נאר סעווענטין פערסענט, ס'איז א שאד, באט ס'איז זייער וויכטיג פאר פאר א מענטש וואס איז אין דעט צו צו צו לייק אפצאלן סלאולי און זעהן זעהן די פראגרעס, אדערווייז דען וואלט די פינף די פינף טויזנט דאלער וואלט מיך גענומען אסאך לענגער אפצוצאלן און ס'וואלט מיך געווען, אזוי האב איך באקומען א גאנצע צייט נאך א קליינע בוסט און נאך א קליינע בוסט.
למעשה אין די זעכצן חדשים וויאזוי דו ביסט געגאנגען ארבעטן טאקע האסטו געארבעט צוועלף שעה א טאג מ'האט געמאכט פרנסה די לעבן קאסט געלט ווי קארג מ'איז און ווי מ'דארף ווי אסאך מ'דארף שפארן די לעבן קאסט געלט וויפיל פון די דרייסיג טויזנט דאלער בערך האסטו אפגעצאלט א חודש?
סאו איך האב עס איינמאל דיוויידעד דרייסיג אין אין זעכצן חדשים איך האב עס דיוויידעד איז אויסגעקומען צו צו כ'ווייס נישט צוויי טויזנט דאלער כמעט א חודש באט באט באט ס'איז געווען חדשים וואס כ'האב געצאלט מער און ס'איז געווען חדשים וואס כ'האב געצאלט ווייניגער און אין די מין די מין טיים האב איך אויכעט געהאט כ'האב געהאט טויזנט דאלער קעש אינדערהיים דאס איז א עמערדזשענסי פאנד כ'האב געפאלאוט א פראסעס סאו איך דארף האבן טויזנט דאלער אינדערהיים ווייל כ'נוץ מער נישט קיין קרעדיט קארד סאו אויב מיין טייער באסט און איך דארף צוויי הונדערט פופציג דאלער און כ'לעב מיט א בודזשעט ווי האב איך די צוויי הונדערט פופציג דאלער אדער וואטעווער ס'קאסט א טייער ברוך השם כ'האב עס קיינמאל נישט געהאט סאו כ'ווייס נישט וואטעווער סאו האב איך געהאט די געלט אינדערהיים אייביג א טויזנט דאלער קעש און.
דו דו ביסט געגאנגען מיט א מיט א מיט א פראגרעם מיט א סיסטעם? יא, סאו איך האב געפאלאוט דעיוו רעמזי, איך מיין אז אז אז ס'איז זייער וויכטיג, און הלוואי ווען נאך אידן, איך האב א חבר וואס טוט עס עקטשולי, ער זיצט מיט יונגעלייט און ער טוט יענע מהלך, ס'איז מ'קען זיך טענה'ן אויף זאכן באט ס'איז ס'איז נאריש זיך צו טענה'ן אויף אויף אויף אויף זאכן וועגן למשל ער האט וועגן וויאזוי צו אינוועסטן און מענטשן טענה'ן מען זאל אזוי אינוועסטן אדער איז דא מענטשן וואס טענה'ן אז דו אזוי באט די בעיסיקס איז בעיסיקס ער האט נישט ער לערנט דיך נישט אויס קיין קיין גארנישט ער לערנט דיך אויס פלעינע פאקטן וואס און וואס פלעינע וואס איז זיין וואס איז זיין איידיע וואס דארף וואס דארף מען טון זיין איידיע איז צו אז אז צו פיינענשעל סוקסעס מוזטו האבן סעווען בעיבי סטעפס רופט ער עס ער מאכט עס אין סעווען בעיבי סטעפס ס'איז זייער קליין און גרינג די ערשטע סטעפ איז אז דו האסט א טויזנט דאלער קעש אין דיין הויז דו האסט א עמערדזשענסי פאנד, די צווייטע סטעפ איז אז דו צאלסט אפ אלע דיינע דעטס, און ס'דארף טאקע גיין אין א אין פון קלענערע צו די גרעסערע, נישט קוקן אויף די אינטערעסט, דזשאסט קוקן אויף די קלענערע דעטס, ווייל סייכאלאדזשיקלי איז עס זייער וויכטיג פאר א מענטש צו פילן סוקסעס און סוקסעס לייק נאך א נאך א זאך און נאך א נאך א זאך. די דריטע סטעפ דיווייד איך אין צוויי, סאו ס'דא טרי עי און טרי בי, איך האלט יעצט אינמיטן סוף פון טרי עי, טרי עי איז סעיוון א עמערדזשענסי פאנד פון דריי צו זעקס חדשים סתם קעש אין די באנק סעיווינגס וואס דאס טאטשט מען נישט, דאס איז א עמערדזשענסי פאנד אויב חס ושלום מען ווערט דיסעיבלד אדער מען האט נישט א דזשאב פאר א חודש עפעס וואס עס געשעט עניטינג וואס קומט אונטער א גרויסע כ'ווייס וואס קאטאסטראפע עפעס מען האסטו דארטן די געלט וואס די קענסט לעבן אויף נאכדעם טרי בי איז אז מען סעיווט פאר דאון פעימענט נאכדעם קויפט מען א הויז און וואטעווער מען דאס. דאס בעיבי סטעפ פאר איז אז מען פאנגט אן סעיוון פיפטין פערסענט פון דיין אינקאם גייט אריין אין א ריטייערמענט פאנד, איינמאל דו טוסט דאס גייסטו צו בעיבי סטעפ פייוו וואס דאס איז אז דו סעיווס פאר קאלעדזש וואס אונז וואלטן געקענט רופן פאר חתונה מאכן אדער וואטעווער, און בעיבי סטעפ סיקס איז אז דו צאלסט אפ דיין הויז, דאס איז נאר נאכדעם ווען אלע זאכן סעטלן זיך צאלסטו די איבריגע געלט צאלסטו אפ פאר דיין הויז.

למעשה איז אז פריער דערמיט אז ביסט געווען א לייף אינשורענס עידזשענט, האסט פארקויפט האול לייף פאליסיס, האסט פארקויפט טערם פאליסיס, טערם זאגסטו איז מורא'דיג וויכטיג, אז א מענטש חלילה וחס גייט אוועק פון די וועלט זאל זיין משפחה קענען לעבן פון עפעס, א האול לייף האסטו נישט געסאונד צו עקסייטעד דערוועגן. ביסט היינט נישט מער קיין לייף אינשורענס עידזשענט ווי איך פארשטיי, דו טוסט אנדערע זאכן צו קענען פשוט דעקן דעם טאג צו טאג און צו קענען גיין מיט די בעיבי סטעפס און סעיוון געלט, וואס איז געווען דיין פראבלעם מיט לייף אינשורענס? סאו, איך בין געזעצן מיט מיט א אינגערמאן וואס איז זייער סוקסעספול אין מיינע אויגן, איך ווייס אז ער אוינט אביסל הייזער, ער איז א וואוילע מענטש, און ער האט מיר געזאגט אז ער פאלאוט דעיוו רעמזי. ווען קליינע אינגעלייט האבן מיר געזאגט אז איך פאלאו דעיוו רעמזי איז עס געווען סתם אה, זוכט מיך אפצושטופן און דאס, סאו האב איך מיך אפילו נישט אריינגעטון אין דעם, באט ווען א סוקסעספול מענטש זאגט מיך איך פאלאו אים, האב איך געפילט ווי אה, לאמיך הערן ווער איז דער מענטש אז דו פאלאוסט אים, און ער זאגט מיר ער פאלאוט אים שוין פאר צוואנציג פינף און צוואנציג יאר, און.

און איך האב געזען אז די פראדוקט איז נישט אזוי ווייט איז נישט אזוי אזוי גלאנצעדיג ווי מען מאכט עס און ס'איז זייער מאדנע אז אז וויאזוי ס'טוט זיך היינט אז אז אז ס'איז אזא אזא מאוומענט און ס'איז כאילו די מעין איך וואלט אנגעפאנגען איך וואלט עס צענומען איין קלייניקייט פירסט אוו אלל וויאזוי קען זיין אז ס'איז א וואן סייז פיטס אלל פראדוקט כ'מיין ס'דא יעדער האט זיך אנדערע נידס וואס איז די וויאזוי לייק פלוצלינג איך פיל אז ווען איינער רופט מיך אן און זאגט מיך איך בין א פיינענשעל סערוויס פראפעשענעל איך וויל זיצן מיט דיך אדער ווען איינער רופט איינעם אן זאלסטו וויסן אז די די מענטש טעקניקלי איז א וואוילע מענטש עכט א וואוילע מענטש און די זאלסט אים זאלסט זיך טרעפן מיט אים ביי די וועי פאר איך רעד עניטינג זאלסטו וויסן אז אז זיין א אינשורענס עידזשענט איז זייער א זייער א חשובע זאך פירסט אוו אלל ווען מען פארקויפט טערם באט אויכעט ס'ווייזט אז ער האט א משוגענע פעשאן צו סופארטן זיין פעמילי, ער גייט, קיינער איז נישט באקוועם דאס צו טון, איך זאג דיך קיינער איז נישט באקוועם, איך בין געווען אין דעם, איך בין געזעצן מיט אפילו סוקסעספול מענטשן, קיינער איז נישט באטעמט צו גיין אנרופן און משוגע מאכן עספעשעלי אז מען מאכט חוזק, מען מאכט דאס, מען מאכט יענץ, אויב עס איז יא גוט, אויב עס איז נישט גוט, מענטשן זענען נישט העפי, מען זאל אייביג זיין רעספעקטפול צו א אינשורענס עידזשענט, באט באט דו מוזט נישט יעצט קויפן זיין פראדוקט ווייל דו ווילסט זיין נייס צו אים, דו קענסט אים געבן א פופציגער ווייל דו ווייסט אז ער סטראגעלט, דארפסט אים נישט אריינלאקן. סאו בעיסיקלי ווען א פיינענשל אדווייזער רופט דיך אן, ער רופט זיך נישט קיין אדווייזער, ער זאגט אז ער איז א פיינענשל סערוויס פראפעשענעל, קודם זאלסטו וויסן איין זאך, נאו מעטער וואס דו גייסט אים זאגן דיין גאול אין לעבן איז, דו גייסט אים זאגן, צו דו גייסט אים זאגן אז איך וויל ריטייערן אין איין יאר, צו גייסט אים זאגן איך וויל ריטייערן ביי די זעכציג, צו גייסט אים זאגן איך וויל חתונה מאכן, צו גייסט אים זאגן איך וויל קויפן א הויז אין איין יאר אין פינף יאר אין זעקס יאר איך וויל אין פיר יאר ארום קענען דאס טון איך וויל אין אכט יאר עניטינג וואס דו גייסט אים זאגן גייט די ענטפער זיין אוי וואו פונקט גוט אז דו זאגסט דו ווילסט חתונה מאכן אין פינף און צוואנציג יאר פונקט גוט איך האב א האול לייף ווילסט ריטייערן אין ביי די זעכציג פערפעקט נאך א מזל האסטו מיך געזאגט ווייל איך האב א האול לייף פאר דיך ס'איז נישט א וואן סייז פיטס אלל פראדאקט פירסט אוו אלל. ס'איז דא אזויפיל אנדערע אפשענס אוט דער, איך אליינס ווייס נישט אלע אפשענס, וועגן איך איך פאלאו דעיוו רעמזי, און יעצט איז נישט די צייט פאר מיך צו אינוועסטן און זיך אריינצוטוהן אין אינוועסטמענטס און עווריטינג, באט אביסל ליין איך דא און דארט און איך זעה וואס אז ס'איז דא אנדערע זאכן אוט דער, נאו נאו חוץ פון ס'איז נישט א וואן סייז פיטס אלל. למשל וואס? דו וואלסט געקענט עפעס זאגן וואס איז דא?
יא, סאו ס'איז דא מיוטשעל פאנדס, ס'איז דא אינדעקס פאנדס, ס'איז דא פאר או וואן קעיס, ס'איז דא איי אר עיס, ס'איז דא, ס'איז דא אנדערע קאלעדזש פאנדינגס וואס דאס קען מען עקטשעלי מיין איך נוצן פאר חתונה מאכן, סאו קודם כל ס'איז דא נאך פראדאקטס, און חוץ פון פארוואס דאס צו דאס איז א גוטע פראדאקט צו נישט, קודם ס'איז דא נאך זאכן, און ווען דו גייסט יעצט ביי די פֿינף און צוואַנציק, ביי די דרײַ און צוואַנציק ביסטו עקסייטעד און דו פאנגסט אן מאכן געלט און דו גייסט יעצט מאכן א פיינענשעל פלאן פאר דיין פיוטשער, דו מאכסט ליטערלי א פלאן וויאזוי דו גייסט אויסקוקן ווען דו גייסט זיין א זיידע אדער ווען דו גייסט אויסקוקן ווי דיין טאטע איז יעצט, איך מאך יעצט א פלאן, איך זיץ יעצט דא און איך מאך א פלאן וויאזוי איך גיי אויסקוקן ווען איך גיי דעמאלטס זיין, מיינע קליינע בעיביס גייען זיין גרויסע מיידלעך, גרויסע יונגלעך, זיי גייען שוין זיין. דו מאכסט יעצט א פלאן און מיט וועם מאכסטו עס? מיט א אינגערמאן וואס האט איין פראדוקט אין זיין בערזל? נישט אז נישט אז ס'איז בעד אדער באט אפשר הער מער, אפשר גייט צו איינעם און צאל אים טא פיפטי זאל זיצן מיט דיך פאר צוויי דריי שעה דיך מיט דיין ווייב דיך מסביר זיין עווריטינג וואס איז דא אויפן וועלט נישט אז און זיץ מיט א עכטע פיינענשעל עדווייזער פארשטיי וואס איז די מארקעט און וואס איז זאכן ווי יא צו אינוועסטן וואס וויאזוי קוקט מען א היסטערי צו ס'לוינט זיך צו ס'לוינט זיך נישט וויאזוי קוקט וויאזוי עוועליועיט מען א זאך. נישט אז, ס'קען זיין וועסט צוקומען צום סוף און זאגן, נאך אלץ האלט איך אז האול לייף איז גוט, וואס איך וועל באלד רעדן וועגן דעם, איך האלט אז וועסט נישט אנקומען צו דעם, באט לאמיר זאגן וועסט יא אנקומען צו דעם, וואס, פארוואס האסטו דיך געסיינט אוועקצופאקן פֿיר הונדערט דאלער א חודש, אדער אדער אַכט טויזנט דאלער א יאר, אדער וואטעווער די נומבערס, יונגעלייטלעך מיין עידזש, פֿינף און צוואַנציק און אראפ, ליטערלי לייגן אוועק די נומבערס אין אין אין האול לייף, מיט וועם האסטו עס דורכגערעדט, מיט א יונגערמאן, און ער האט אראפגעברענגט זיין מענעדזשער, וואס וואס טוט יענער, אויכעט נאר האול לייף, סאו

איינער צאלט עס, און דו ווייסט ווער דאס איז, דאס איז דיין אקאונט וואס דו האסט דארט אריינגעלייגט, דו האסט אריינגעלייגט פֿינף טויזנט דאלער א יאר, ס'איז שוין דא דארטן דרײַסיק, יעצט פון די דרײַסיק איינער צאלט די פעימענט, ס'געשעט נישט, ס'גארנישט געשעט, סאו וואס הייסט ס'צאלט זיך אליינס, ס'מיינט איינער נעמט ארויס און צאלט עס, און צאלט, און זיי טשארדזשען דיך אינטערעסט פאר דעם, נאו, לאמיר זאגן עס איז יא סעקיורד, לאמיר זאגן אז ס'איז דיין געלט איז יא דארטן, יא, דיינע, דו האסט אריינגעלייגט צוואַנציק טויזנט דאלער אין צען יאר, ס'איז דיינס, האסט עס, קענסט עס האבן, נאו,

נישט קיין חילוק ווי סאך ס'האט געוואקסן, נישט קיין חילוק ווי סאך פון די געלט איז דיין געלט, לאמיר זאגן דו האסט אריינגעלייגט דרײַסיק און ס'איז דא דארטן דרײַסיק, לאמיר זאגן דו האסט אריינגעלייגט דרײַסיק און ס'איז דא דארטן הונדערט, קענסטו נישט ארויסנעמען די גאנצע הונדערט, דו קענסט דו קענסט נאר ארויסבארגן א קליינע חלק, און אויב דו נעמסט עס ארויס, דאס הייסט דו לעפסט די פאליסי, צאלסטו טעקסעס, האט זיך שוין גארנישט געלוינט. נאו, לאמיר אנפאנגען פון אנפאנג, קודם כל די פראדאקט וואקסט זייער זייער קליין, ס'וואקסט זייער מינימום, ס'וואקסט צווישן איינס און דריי פערסענט, מ'זאגט מער ווייל ס'וואקסט מער אויף די יאר, באט מ'רעכנט נישט אריין די ערשטע פופצן צוואנציג יאר וואס ס'האט דערלייגט, די ערשטע צוואנציג יאר, די ערשטע פופצן יאר פון די פאליסי האסטו גארנישט דארטן, האסטו ווייניגער פון וויפיל דו האסט אריינגעלייגט. האלטסט מיט? ס'איז שווערע חשבונות. איך מוז זאגן אז אז איינער קען טרעפן א לופהאל, איך האב געזאגט אזוי, ס'איז נישט אזוי ווי איך האב געזאגט, עס איז דא עס איז דא נאך איינער וואס רעדט ער רעדט אויף קול מבשר און ער רעדט אויכעט וועגן דעם און ער איז אויכעט זייער ער האלט נאך אלץ אז עס איז דא וועגן וויאזוי האול לייף קען זיך לוינען באט ער האלט אויכעט אז ס'פארקויפט זיך האול לייף אזוי גרינג און מ'ווארפט זיך פעיפערס און ס'טוט זיך און מ'סיינט ער האלט אויכעט אז עס איז א פראבלעם ער האלט אויכעט מ'דארף עפענען די אויגן און טראכטן און מ'דארף אביסל מער טראכטן פאר מ'טוט עפעס. מוז זאגן אז אז ס'נישט אזוי פשוט ווי ס'נישט אזוי פשוט ווי מ'מאכט עס איך בין געווען א עידזשענט איך בין אויך געגאנגען פארקויפן הלוואי ווען איך קען זאגן אנדערש יעצט פון מיינע מיינע חברים וואס איך האב פארקויפט נישט אז יעצט יעצט דארף מען זיי שוין פרעגן איך בין נישט איך בין נישט אין די די פאזישן פון זאגן עניטינג באט באט ס'וואקסט זייער ווייניג איינער קען זיי גיין איינעם זאגן זעקס פערסענט וועגן אין אין פֿופֿצן יאר ארום, איך האב אריינגעלייגט דארטן אזוי סאך געלט, און ס'איז נאך גארנישט דא, ס'איז נאכנישט גארנישט געוואקסן, ס'איז נאך דא דארט וויפיל איך האב אריינגעלייגט, יעצט האט עס געוואקסן, רעכנט ער אז עס האט געוואקסן זעקס פערסענט, באט ס'האט נישט געוואקסן זעקס פערסענט, ווייל די ערשטע פֿופֿצן יאר איז עס געווען ליידיג, סאו אז דו קוקסט אויף אז נאך צוואַנציק דרייסיג יאר ס'איז שוין, אקעי פיינעלי יעס, איך זעה מער געלט פון וויפיל איך האב אריינגעלייגט, און דו גייסט און דו קאלקעלעיטסט עס, איז עס בערך דרײַ צו פֿיר פערסענט, סאו מ'זאגט נאמבערס, ס'איז נישט אמת. סאו ס'נישט ס'נישט קיין גוטע אינוועסטמענט אבער א גוטע סעיווינגס אקאונט קען עס נאך זיין. ס'איז נישט קיין גוטע סעיווינגס ווייל וויאזוי גייסטו עס ארויסנעמען? נאכאמאל, ס'איז אזוי ווי דו גייסט צו די באנק און דו זאגסט זיי דו נעמסט דיין טשעק סוף וואך, דו באקומסט א טויזענטער, לייגסט עס אריין אין באנק, דו גייסט צו זיי א טאג שפעטער זאגסט אקעי יא סאו מיין טויזענטער איז געקלערט געב מיך עס, און אנשטאט דעם זאגן זיי שור דא האסט איך בארג דיך א טויזענטער אויף פייוו פערסענט אינטרעסט, דאס הייסט וואס נעמסטו אינטרעסט? כ'מיין, איך האב עס אריינגעלייגט דארטן, פארוואס צאלט מען אינטרעסט אויף די אייגענע געלט? סאו די איינציגסטע וועג צו צו ארויסנעמען די געלט איז מיטן שטארבן?
סאו סאו שטארבן, פאר דעם דארף מען האבן לייף אינשורענס, פאר דעם, מען מוז האבן לייף אינשורענס, פאר דעם איז דא טערם, קענסט עס קויפן פאר פעניס, און נישט נאר דעם אבער א מענטש נעמט און ער לייגט אריין

דו צאלסט יעצט הונדערט דאלער א חודש ביוטיפול, און ס'האט מען א נייע זאך, גייסט צאלן טא גייסט צאלן א טויזענטער א חודש, נישט נישט א הונדערט דאלער, גייסט צאלן א טויזענטער א חודש, באט אין אכט יאר ארום, אדער אין צוועלף, אדער אין פינף, גייסטו קענען באקומען מיט מער, זאגן לייק, איך גיי זיצן מיט מיין פיינענשעל אדווייזער וועגן מיין אינוועסטמענטס, וועגן מיין פערסענטעדזש, ווי גיי איך יעצט קאר אינשורענס, איך נעם מיך די ביליגסטע, און לאמיר גיין ווייטער, איך מאך זיכער אז ס'איז גוט קאווערד, באט די ביליגסטע, וואס פארוואס מישט מען דאס צאם? און און נישט נאר דעם אז דו טראכסט אריין וואס טוען זיי מיט די געלט, זיי קויפן דיך די זעלבע טערם, זיי אינוועסטן דאס, און זיי מאכן פראפיט און געבן דיך א קלענערע פראפיט, פארוואס זאלסטו נישט גיין אליינס און עס אינוועסטן, ווי אינוועסטן זיי עס? מען קען זיי אינוועסטן דארטן ווי זיי אינוועסטן, זיי אינוועסטן עס אין מיוטשעל פאנדס און סטאקס און באנדס, כ'ווייס ס'דא באנדס וואס וואס היסטאריקלי האבן שוין געמאכט פֿינף צו זעקס פערסענט א יאר, דאס איז מער פון וואס זיי געבן דיך צו, און באנדס זענען אויכעט געראנטיד, און דא די געראנטיד חלק איז אפילו נישט די דריי פיר פערסענט פון וואס איך רעד אז דו קענסט אפשר מאכן אין האול לייף עווענטשעלי איז נישט געראנטיד, די געראנטיד חלק איז סאך ווייניגער ווי דעם, האלטסט מיט, כ'מיין ס'איז זייער זייער קאנפיוזינג, איך רעד זייער צופלויגן וועגן וועגן איך ווער צוהיצט וועגן עס באט באט דאס איז צו נעמען סלאולי און עס פארשטיין עוורי דיטעיל. דערס א לאט אף דיטעילס, אין אנדערע ווערטער זאגסטו אז דערס א לאט אף אפשענס אוט דער און מען דארף קענען עקספלארן די אפשענס, זעהן וואס ס'איז דא דארט און מאכן א קאנטשעס דעסיזשען. הונדערט פערסענט, און איך האלט אז אז אז אז מען זאל זיין מען זאל זיין מער אוועיר וועגן וועגן עס איז נישט קאנטשעס, ס'איז יונגעלייט

אלע האבן פון ווי חתונה צו מאכן וואס איז פשוט א ליגנט? ס'איז נישט א ליגנט, ס'איז אבער מיסליעדינג. ס'גייט דארט זיין, וואס האסטו פון דעם? דו קענסט עס נישט ארויסנעמען? קענסט עס ארויסבארגן? אקעי, סאו דו גייסט צאלן אינטרעסט אויף דעם? און אז דו גייסט אביסל אריין אריינקוקן אין דעם, איך ווייס עס פון די נאנט, איך האב געזען מענטשן, פאליסיס, מ'נעמט ארויס, יארן שפעטער דארף מען אנפאנגען צאלן ביי ריטייערמענט, עס איז נישט פארט פון א פלאן לכאורה אין די ריטייערמענט צו זיצן און אפצאלן חובות פון א זאך וואס עס איז מיין געלט, נאכאמאל איך פאק אריין דארטן פערציג טויזנט צוואנציג טויזנט דאלער, ס'וואקסט דרייסיג ס'וואקסט לאמיר זאגן פופציג, ביוטיפול איך נעם עס ארויס, איך קען קודם כל נישט ארויסנעמען די גאנצע געלט, סאו דאס האט שוין אראפגעקאט פון די פֿיר פערסענט וואס ס'וואקסט האט עס אראפגעקאט ווייל וואס גייט מיך אן וויפיל ס'האט געוואקסן וויפיל קען איך ארויסנעמען, איך קען נאר ארויסנעמען דרײַ פראצענט סאו וואקסט עס נאר דרײַ נאו דאס נעם איך ארויס,

צאלסטו פיר פערסענט אינטערעסט אויף דיין געלט יעדע יעדע יאר, און חוץ פון דעם וואס איז די געדאנק, פארוואס זאלסטו סעיווען אין א פלאץ ווי דו גייסט בארגן, פארוואס זאלסטו נישט זיצן מיט איינעם און זאגן איך וויל חתונה מאכן אין אַכצן יאר, איך וויל האבן דעמאלטס פֿינף און פֿערציק טויזענט דאלער, איך קען, איך מאך אזוי סאך, אזוי סאך קען איך אוועק לייגן, ווי זאל איך עס לייגן בערך, איך וויל מער ריסק, עס איז אזוי אינטערעסאנט אז די גאנצע היימישע קאמיוניטי, יעדער איינער, פון קליין ביז גרויס, יעדער איז פלוצלינג ריסק, קען נישט טאלערעיטן ריסק, יעדער מוז האבן א גאראנטיד האול לייף אינשורענס, וואס מאכט נישט קיין, לייק, פלוצלינג, אונז זענען אזוי דיפרענט, יעדער מענטש איז דיפרענט, יעדער חסידות, יעדער, מענטשן קומען פון אנדערע קרייזן, פון אנדערע בעקגראונדס, אונז האבן אנדערע טעיסטס, און אנדערע מאכלים, אלעס, באט ס'קומט צו דעם זאגט יעדער איינער ליסן, איך וויל האבן אביסל גאראנטי, דו לייגסט אין אנדערע פלעצער וואס איז נישט גאראנטיד, באט פלוצלינג קענסטו נישט נעמען קיין ריסק, אפשר בין איך קען איך יא נעמען ריסק ווייל קיינער האט דאך נישט מסביר געווען וואס ריסק און זיי מאכן דאך סתם ווי די סטאק מארקעט איז איז אפגעפרעגט און און און עס איז ממש די די דיין גאנצע לעבן קען אונטערגיין איך זאג נישט מען דארף וויסן וואס צו טון איך זאג נישט אז מען זאל טון און מען זאל האקן באט עס איז אינטערעסאנט אז יעדער איז קען נישט נעמען קיין ריסק און יעדער וויל זיצן און און און מאכן א א ווי ס'איז גאראנטיד מיין געלט און דאס איי דו ווייסט נישט פונקטליך וויפיל פערסענט פון דעם איז גאראנטיד באט ס'איז גאראנטיד
אהה. די סטאק מארקעט אין לאנג טערם דארף דאך זיין א פיינע אינוועסטמענט אויכעט. דאס זאג איך, הונדערט פערסענט, און ס'איז דא א טרעק רעקארד, ס'איז נישט נעכטן איינער האט יעצט אויפגעמאכט, ס'איז דא מיוטשעל פאנדס, ס'איז דא זאכן וואס זענען, ס'איז דא אינדעקס פאנדס, און אינדעקס פאנדס זענען, און מיוטשעל פאנדס זענען, זענען בעיסיקלי, זיי נעמען פול מיט קליינע שעירס אין גרויסע קאמפאניס, למשל זיי נעמען, כ'קען נישט, וואטעווער, טארגעט, וואלמארט, און עמעזאן, זיי נעמען אין יעדע זאך, און דו לייגסט אריין הונדערטער דארט יעדע חודש, ס'גייט אריין א צענער דא א צענער דא א צענער דא, נאו אויב חס ושלום וואטעווער אויב אויב טארגעט פארמאכט זיך פאר וואטעווער ריזען און אויב איינער אויב דו וואלסט אינוועסט דיין גאנצע געלט אין טארגעט וואלסטו דערלייגט דיין גאנצע געלט באט האסט נאר אינוועסטעד דארטן א צענער און נישט נאר דעם נאר וועגן טארגעט האט זיך פארמאכט גייט וואלמארט אדער עמעזאן ארויף סאו מאכסטו דא צוריק דיין געלט און און ס'אזוי ס'איז אזוי ממש נישט דא קיין כמעט קיין קיין ריסק, לייק ס'איז סעקיורד באט ס'נישט גאראנטיד, חוץ פון דעם ס'דא באנדס וואס זענען יא גאראנטיד, און און חוץ פון דעם כ'מיין, כ'בין נישט זיכער באט כ'האב ריסערטשט אביסל, לייף אינשורענס איז נישט גאראנטיד ביי FDIC, כ'מיין אז מ'פלעגט אזוי איינרעדן אז יא, ס'איז נישט, ס'איז גאראנטיד באט נישט פון FDIC, וואטעווער ס'שטייט ביי די באנק, ס'איז נישט די פעדעראל דאס, ס'איז א אנדערע גאראנטי, וואטעווער, באט ס'איז נישט נישט אזוי ווי לייק אזוי ווי איך לייג עס אין די באנק. איך פארשטיי, און וואס טוט זיך מיט טערם אינשורענס האסטו געזאגט אז ס'איז יא א וויכטיגע זאך? טערם אינשורענס האלט איך איז פיקוח נפש, ס'איז א מצוה, און איך האלט אז ס'איז אז ס'איז אז ס'איז אז ס'איז א חוב אויף א טאטע, אויף א אויף א רב, אויף א אויף א דיין, צו צו אינקארעדזשען יעדעם איינעם צו מאכן און און יעדער זאל האבן, עס איז שפאט ביליג, איך צאל יעצט אכצן דאלער א חודש, ממש גארנישט, ס'איז ממש חוזק געמאכט, פארוואס פארוואס זאל איך עס נישט האבן, פארוואס זאל עס נישט יעדער איינער האבן, איך האב אויף מיך, איך האב אויף מיין ווייב, איך האב אפילו דיסעביליטי אינשורענס וואס איז זייער א וויכטיגע פראדאקט, באט איך בין נישט אין די ליין, סאו וואטעווער, באט ס'איז א וויכטיגע זאך, רוף אן דיין עידזשענט און פרעג, ווייל ס'איז א וויכטיגע זאך צו האבן דיסעביליטי אינשורענס. באט באט פארוואס זאל עס נישט יעדער האבן? ס ס ס ס'ראטעוועט, ס'רייסט דיר הארץ ווען מ'זעט נעבעך מענטשן דא און דארטן א טראגעדיע, אזוי ס'א ווען ווען ער ווען ער האט דארטן א בעיסיק א מיליאן דאלער וואלט עס אים וואלט עס אים געסעיווט אזויפיל צער און עגמת נפש פאר די גאנצע משפחה. ריכטיג. האסט האסט נאך עפעס אדער אונז זעמער פארטיג? איך האב אזוי סאך צו רעדן באט מיין קאפ לויפט סאו איך קען נישט טראכטן סאו כ'וועל עס לאזן ביי דאס און אפשר וועט מען האבן א פאלאו אפ. פיין ר' אלי, ר' אלי א גרויסן שכוח פארן זיין א גורם הצלחה וברכה. אקעי, הצלחה רבה, א גרויסן שכוח און יעדער איינער זאל זיך מחזק זיין, ס'איז דואעבל, ס'איז מענעדזשעבל, יעדער קען עס טון. אמן. ביי ביי.